משיחת מוצאי שבת פרשת חיי שרה תשל ח. וואס הייבט זיך אן דער סיפור הדברים אז ס'איז געווען ויהיו חיי שרה און דערנאך איז מען מסיים אז דאס איז ימי שני חיי שרה, און ווי רש י טייטשט עס אפ אז כולם שווים לטובה. וואס לכאורה איז דאך דא דער דיוק ניט פארשטאנדיק ווי אזוי קאן דאס זיין כולם שווים לטובה בשעת אין חומש אליין דערציילט ער פון די שינויים וואס איז געווען בנוגע צו שרה ווי פארשטאנדיק אויכעט בפשטות הכתובים אז ס'איז דאך אינו דומה בשעת שרה איז אנגערופן געווארן מיט א יוד לבסוף. אדער זי ווערט אנגערופן שרה מיט א ה' לבסוף, און ווי דער פסוק זאגט עס אויף דרוף אז ס'איז א חידוש נפלא אז שרי לא תקרא שמה שרי כי אם שרה לי כי אם שרה שמה, און ווי רש י טייטשט עס אפ אז שרי איז דאס מער ניט א שרי בנוגע צו אברהמ'ען, מה שאין כן שרה איז דאס א שרה בכל, אין אלע עניינים וואס דערפון איז דאך פארשטאנדיג דער גודל העילוי בזה, און מען געפינט דאך אז רוב שני חיי שרה איז דאך געווען בשעת זי האט געהייסן שרי מיט א י', ניט ווי זי האט געהייסן שרה מיט א ה' און דאס זאגט מען כולם שווים לטובה, על אחת כמה וכמה לויט מדרשי רז ל. איז דאך אויכעט פארשטאנדיג אז אינו בדומה ווי שרה איז געווען נאך אין חרן איידער מ'איז ארויס פון חרן, אפילו נאך דרוף איידער מ'איז ארויס ווי איידער מ'איז ארויס פון אור כשדים דערנאך ווי זי איז געווען בשעת זי איז געווען אין חרן און דערנאך ווי זי איז געווען בשעת דער אייבישטער האט געזאגט אברהם אבינו לך לך מארצך וממולדתך מבית אביך

נאר ווי רש י טייטשט עס אפ אז כולם שווים לטובה, ביז וואנעט אז רש י דרינגט דאס ארויס פון פשוטו של מקרא, דערפון וואס מען חזר'ט איבער א צווייטן מאל שני חיי שרה, איז דאך ידוע אין דרוף דער ביאור אז אין יעדן מעמד און מצב איז הקדוש ברוך הוא אינו מבקש אלא לפי כוחו, ער איז אבער מבקש על פי כוחו זאל דאס זיין אין אן אופן פון שלימות, אין אן אופן פון תמימות, לפי מצבו ומעמדו, לפי כחו וואס מען האט איהם דעמאלט געגעבן, וואס דאס איז אויכעט דער אויפטו, אז בשעת עס איז געווען שבע שנים, האט עס ניט דעם עילוי וואס איז דא אין עשרים שנה, על אחת כמה וכמה דעם עילוי וואס איז דא אין מאה שנה. על אחת כמה וכמה דער עילוי וואס איז דא אין כללות כולם פון שבע שנה שבע שנים ועשרים שנה ומאה שנה, אבער בשעת ס'איז געווען אט די שבע שנים זענען זיי געווען בתכלית השלימות ביז אין אן אופן פון תמימות לויט די כוחות וואס מען האט דעמאלט געהאט פון דעם אייבערשטן און לויט די עבודה וואס דער אייבערשטער האט דעמאלט געגעבן.

וואס דאס בייט זיך אויכעט מזמן לזמן, ווי מען זעט דאס אויכעט בפועל, און ווי פארשטאנדיג אויכעט אז מען זאגט מעלין בקודש, וואס דאס איז דאך געזאגט געווארן צו א אידן, ווי ער שטייט אפילו אין תכלית השלימות, אף על פי כן איז אט די שלימות דתמימות שלו בדרגא זו,

צו יעדער אידן, ובפרט צו נשי ובנות ישראל, וואס יעדער פון זיי ווערט זיך אנגערופן בת שרה, און אויכעט די שאר האמהות רבקה, רחל ולאה, אז ביי זיי קען זיין און מגיט זיי די כוחות, און זיכער וועלן זיי דאס אויסנוצן, אז ס'זאל שטיין אין תכלית השלימות, לויט דעם טאג און דעם מעמד ומצב וואס איז בהווה, און דאס גופא ווערט דערנאך א הכנה אויף לעלות אין א עילוי גדול ביז אין א עילוי נפלא, ביז וואנעט אז מ'איז אהינצו אויכעט מעלה דעם זמן ומקום שלפני זה בדוגמא ווי גערעדט, אז מ'איז מעלה די שבע שנים אז זיי זאלן שטיין אין די דרגה פון עשרים שנה, נאך העכער אין מאה שנה, און נאך העכער ווי ס'ווערט דער כללות כולם ביחד פון שבע ועשרים ומאה שנה, און דערויף דארף מען נאך האבן אויך אויכעט האבן דעם ביאור, איז אויב אזוי וואס איז דאס פארבונדן אז די שבע שנים זאלן זיין בתכלית השלימות, לכאורה על דרך ווי מען האט געפרעגט ער קען זיך אפטון צוויי מצוות ביום אחד,

וואס דערפאר שטייט באזונדער דער לשון שנים בא שבע בא שבע באזונדער, ס'וואלט זיך געקאנט שטיין שבע ועשרים ומאה שנה, וואס דעמאלט איז ניט מודגש ווען מ'האט אויפגעטאן אין די שבע שנים צי אין די ערשטע זיבן יאר צי אין דעם לעצטן יאר, איז דער כתוב מדגיש אז אין די שבע שנים האט מען אויפגעטאן בשעת ס'איז געווען דער זמן פון די שבע שנים אז זיי זיינען געווען טובים, ביז וואנעט שווים לטובה צו דעם כללות פון מאה פון כולם, פון מאה ועשרים ושבע שנה, על דרך זה אויכעט בנוגע צו עשרים, על דרך זה אויכעט בנוגע צו מאה שנה, ווי דאס ווערט דערנאך נכלל אין כללות כולם, פון מאה ועשרים ושבע שנה.

אז ווען זעט מען אז דאס איז חיי שרה ווי ס'דארף זיין חיי שרה, ווען ס'דא דער שבע שנים בתכלית השלימות בזמנם פון די שבע שנים, ווען די עשרים שנה אין תכלית השלימות והתמימות על דרך זה בשבע שנים ווי אין די עשרים שנה, בתכלית השלימות והתמימות אין די מאה שנים, וואס דערנאך זענען זיי אלע עולה אין דעם כללות העניין, כללות המספר, פון מאה ועשרים ושבע שנים כולם שווים לטובה,